א גוטן ערב שבת טייערע חברים, שבת פרשת נח, נח, אלה תולדות נח, נח איש צדיק, ס'איז אזויווי א סיפורי צדיקים הייבן זיך אן, די ערשטע סיפורי צדיקים פון די וועלט, די ערשטע סיפורי צדיקים פון די תורה, זכר צדיק לברכה, הואיל והזכירו סיפר בשבחו, סא אונז דארף מען אביסל מספר זיין בשבחו של נח. ווייל ס'איז דא אסאך האט זייער אסאך מתנגדים נח יש יש דורשים לשבח יש דורשים לגנאי ס'איז שוין בזמנו געווען אסאך מתנגדים ס'איז דא זייער אסאך מאמרי חזל זייער אסאך דרושים וואס האבן ליב צו

אין די ביי אונז אינדערהיים ער איז שוין געקומען לעצטע יאר און מען האט שוין געהאקט אויף אים מען האט שוין חוקר געווען צו ער איז געווען א צדיק אדער נישט אזא גרויסע צדיק אדער א צדיק אין פעלץ אדער כווייס וואס אבער אז ער קומט אריין דארף מען אים זאגן שיינע שלום עליכם מען דארף זיך פרובירן צו באקענען מיט אים מען דארף פרובירן צו פארשטיין דעם נח און צו זען וואס וואס דאס הייסט און נאך מער און זען וואס ער לאזט אונז איבער וואס איז וואס ער לאזט אונז איבער אין עושין נפשות לצדיקים דבריהם הן הן זכרונם און וואס עס מיינט אז אזוי ווי אונז לערנען אסאך מאל.

און נישט נישט נאכגעקומען די עקספעקטעישאנס וואס מ'האט געהאט פון אים, מ'האט געזאגט זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו, יא ער איז טאקע ניצול געווארן אבער ס'איז ווייל אלע אנדערע זענען דערטרונקען געווארן איז ער אפשר נישט נאכגעקומען די עקספעקטעישאנס, אבער ס'איז נאכאלץ ס'בלייבט נאכאלץ א רושם, ס'הייסט ס'בלייבט נאכאלץ א זכר, מ'רופט עס אויף לשון קודש אויף די שפראך פון די חכמים הייסט דאס א זכר, ס'בלייבט נאכאלץ א זכר פון נח, ס'בלייבט נאכאלץ א זכרון פון נח, און די זכרון דאס איז די פיקטשער, דאס איז די אושפיזין, דאס איז אזוי ווי די אימעדזש, אזוי ווי די ער שיקט כאילו זיין פיקטשער, אזוי ווי ער שיקט א פיקטשער פון זיך. און אין פרשת נח און די אושפיזין און די תיבה וואס דאס איז דאס איז די כולו טוב דאס איז דאס איז די חלק נצחי דאס איז די די זאך וואס וואס וואס ס'לאזט איבער וואס ס'בלייבט איבער איז מיר ווילן אביסל פרובירן צו געבן א א געוויסע גאנג און לאמיר גיין אויף א געוויסע גאנג וואס וויאזוי מען באקומט זיך וויאזוי וויאזוי ס'ארבעט וואס איז די וואס איז די מיוחד וואס איז די וואס איז די זאך פון נח. איך מיין אויב מ'וועט פרעגן, איך האב ליב צו, ס'איז אלעמאל גוט צו פרעגן חדר אינגלעך, ווייל ס'איז א פיקטשער, זיי זענען די טראכטן אין פיקטשערס, און די גרויסע מענטשן זענען אלעמאל ביזי מיט תורות און ווערטער, די קינדער האבן אויף אלעס פיקטשערס, און נח, וואס האט נח געטון? נח האט געבויעט א תיבה, דאס איז געווען נח'ס, יעדער איינער ווייסט, נח איז דער תיבה בויער. סאו וואס אויב מען דארף אריינשרייבען אין נח'ס אין נח'ס בייאגרעפי אקיופעישאן, זיין אקיופעישאן איז געווען א בילדער, ער איז געווען א ארקיטעקט, ער איז געווען א א בילדער, א קאנטראקטער, ער האט געבויעט תיבות, דאס איז געווען זיין זאך, ער האט געטון נאך אפאר זאכן, אבער ער האט געהאט קינדער און ער איז געווען א צדיק און ער האט געדאווענט און געלערנט און איך ווייס וואס ער האט געטון, און אבער דאס דאס האט ער געטון, און אפילו למעשה נאך די מבול, וואס ס'איז דא נאך נאך איין מעשה כאילו וועגן נח. און דער חומש וואס איז אויך האט א בויען מעשה, ער האט געבויט, ער האט געפלאנצט א וויינגארט, ויחל נח ויטע כרם, ער האט געפלאנצט, נח נח איז געווען א בויער, נח איז געווען א פלאנצער, נח איז געווען איינער וואס הייבט אן צו בויען, און איך זאג נאר אז אויב מען נעמט דאס אלס די אימעדזש, אלס די עיקר ווארט, אלס די מפתח פון. פון די ענין פון נח איז וואס מ'זעט מען די ענד פון די פרשה אסאך מאל איז עס נישט מוז נישט על פי פשט האט נישט קיין מוז נישט האבן א שייכות די חלקים פון די פרשה אבער און ווי אזוי אונז ווילן עס מאכן אז עס האט יא א שייכות און די צווייטע די צווייטע גרויסע סטארי פון פרשת נח איז די דור הפלגה און דור הפלגה איז איז אויך א מעשה די וועג א מעשה וועגן קאנסטראקשען זייער קאנסטראקשען וואס איז נישט געלונגען אזוי גוט אבער ס'האט אויך ס'האט מ'קען אויך מ'רעדט וועגן דעם ס'דא אין דעם מעלות אויך מעלות און חסרונות. און ס'איז די פרשה האט צו טוהן מיט בויען, ס'האט צו טוהן מיט קאנסטראקשען, די די עמפלאי די, איז וואס איז וואס איז די וואס איז די ווארט פון בויען? די ווארט פון בויען גייט איך מיין, איך מיין אז אויב מ'דארף קוקען די קאנטעקסט איז בערך אזוי, ס'הייסט ס'איז דא מעשה בראשית, די אייבערשטער האט באשאפען די וועלט אין אין זעקס טעג און שבת האט ער גערוהט, און די אייבערשטער איז געווען צופרידען מיט די וועלט, און די אייבערשטער האט געהאט א אדם הראשון, ער האט געזינדיגט, ער האט נישט געזינדיגט, און אבער די אלע זאכען האט זיך געדרייט ארום זאכען וואס די אלעס האט די אייבערשטער צוגעשטעלט, ס'הייסט. אפילו אדם הראשון'ס חטא איז געווען ער האט געגעסן פון א בוים וואס ער האט נישט געפלאנצט און ס'איז די אייבערשטער האט עס געפלאנצט, ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם, און דארט האט ער געזאגט פאר די מענטש טו אזוי טו נישט אזוי, און אפילו די שפעטערדיגע מעשה אפילו אז מען האט אים ארויסגעווארפן פון די גן עדן און געזאגט יעצט דארף מען ארבעטן, זעט אויס שטייט אבער נישט אז ער האט געארבעט, איך ווייס נישט, די איינציגסטע מענטש וואס ער האט עפעס געטוהן, איך מיין אסאך מענטשן טוען זאכן די סוף פון פרשת בראשית, נאך די גירוש פון גן עדן זעט מען. קין האט געבויט א שטאט ערגעץ, און דער האט געמאכט כלי זמר, און דער האט געהאט מקנה, יושב יושב אהל ומקנה, אבער ס'איז נישט קיין מעשה, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין זאך, ס'איז עפעס אזוי ווי דרך אגב. ס'הייסט, למעשה, די ווארט, די ווארט פון בראשית, די ווארט פון די מעשה בראשית, און דאס איז אזוי ווי א קוק, דאס איז אזוי ווי א וועג פון זעהן די וועלט. איז אז מיר האבן גערעדט וועגן דעם לעצטע וואך, כ'מיין אז מיר קענען עס אזוי מקשר זיין צו וואס מיר האבן גערעדט לעצטע וואך. די אייבערשטער האט געמאכט זאכן, די אייבערשטער ס'איז דא א סדר הטבע, איז א סדר פון נעיטשער, א סדר די, און די אלע חטאים, א חטא איז אויב א מענטש איז פוגם, א מענטש פארדרייט וואס די אייבערשטער האט געמאכט, ער טוט עס נישט ריכטיג, ער, ער, ער.

טוט אסאך מצוות און אסאך עבירות, אבער עס איז נישט, ער בויט נישט גארנישט, דאס איז, ער שפילט זיך, ער לערנט זיך צו שפילן, ער לערנט זיך צו ארבעטן אפילו, אדער צו העלפן, אדער צו טון פארשידענע זאכן, אבער גארנישט איז נישט א בנין, גארנישט איז נישט עפעס א זאך וואס מען קען זאגן אז ער האט זיך געמאכט א וועלט, ער האט זיך געמאכט א בנין, א זאך, א זאך וואס ער האט געבויט, און נאכדעם, אויף דעם איז דא אנדערש שוין א גאנץ אנדערע נסיונות, אבער פאר די, פאר די נסיונות, פאר די שאלות צו עס איז גוט געבויט, צו עס שטייט, צו עס שטייט נישט גוט. עס איז קרום געבויט, עס איז גלייך געבויט, פאר די אלע זאכן איז דא א איז דא דא א גאנצע א גאנצע יסוד, א גאנצע מ'דארף אוועקשטעלן, מ'דארף אויסטרעפן די די די זאך פון בויען עפעס, און אויב איינער האט אויסגעטראפן ווי די זאך פון בויען זאכן דאס איז געווען נח, און דאס איז מורא'דיג אינטערעסאנט אויב מ'וויל ליינען די מעשה, די פסוק איז מאריך אין דעם.

דאס איז א סגנון אין תנ"ך וואס איז מאריך און צו מאריך מדקדק זיין וויאזוי בויעט מען עס ווי פיל בריקס לאמיר זאגן ווי זאל מען לייגן די פענסטער ווי הויך זאל עס זיין ווי עס זאל זיין שיף פון אויבן עס זאל זיין אזוי עס זאל זיין אזוי עס איז עפעס מורא'דיג עס איז אביסל פאני נח דארף מאכן א תיבה אקעי די אייבערשטער זאגט די ביסט א צדיק וועסט ניצול ווערן פון די מבול, די וועסט דיך נישט דערטרינקען, און די אייבערשטער געבט דיך א עצה, כאילו מ'קען חוקר זיין צו ס'איז א עצה בדרך הטבע אדער ס'איז נישט, מאך א תיבה, סאו פיגער עס אויס, גיי צו די שיפ יארד און פרעג זיי וויאזוי מ'בויט א שיף, אדער מ'קען פרעגן א ענליכע שאלה אויף די משכן, מאך ועשו לי מקדש, מאך א מקדש, נו גיי גיי קוק נאך אין די וויאזוי מ'מאכט א מקדש, קוק אויף אלע מקדשות, נעם סעמפלס, און מאך א מקדש. אבער די טייטש איז אז די די מקדש וואס וואס די תורה הייסט מאכן איז נישט איז נישט א סעמפל פון אלע אנדערע מקדשות וואס זענען דא. סאו ס'איז א גאנצע נייע זאך. דאס הייסט יעדע יעדע בריק יעדע בריק וואס איך זאג דיך וויאזוי צו מאכן יעדע יעדע זייט פון די תיבה איך זאג וויאזוי מאך מאך אויף די זייט מאך דריי שטאק און מאך צימערער און מאך קנים תעשה את התיבה. יעדע איינע פון די זאכן איז איז אויסגעטראפן, ס'איז מחדש געווען די גאנצע קאנצעפט, די גאנצע איידיע פון פון בויען זאכן, פון פון בויען זאכן, און און יעדע איינע וואס הייבט אן צו ווערן עלטער, מען האט חתונה און און ער בויעט א שטוב, אדער ער מאכט א ביזנעס, אדער ער מאכט עפעס א זאך, ס'איז ס'איז א יעדע זאך, יעדע איינער, יעדע שלב פון דעם דארף מען לערנען, ס'הייסט מען דארף, ס'דא א גאנצע תורה, ס'דא א גאנצע, אזוי ווי א יעדער בויט א בנין דארף מען א ארקיטעקט, אבער דאס איז די ארקיטעקט וואס. מחדש די ענין פון ארכיטעקטעריי, און ביי א מענטש באופן פרטי איז מען עס מחדש, כ'האב געזען דאס צום ארבעטן האב איך געזען א ווי אזוי הייסט ער? קירקעגארד זאגט אז אז ס'דא זאכן וואס מען לערנט זיך, ס'דא זאכן וואס מען קען לערנען פון פון פריערדיגע דורות, שכל קען מען לערנען באופן כללי, ווי אזוי ווי אזוי צו טון זאכן, מען קען, מען געדענקט, מען לערנט. אבער זאכן וואס דברים שבלב איז נישט דא איז נישט מעגליך צו לערנען דאס דאס דאס איז א מעשה אז דער בעל תניא האט געוואלט גיין צו געהאט א ספק צו ער זאל גיין צו ווילנע דאס דארט לערנט מען צו לערנען אדער צו מעזשביזש וואס דארט לערנט מען צו דאווענען און ער מחליט געווען אז לערנען קען ער שוין און גייט ער זיך לערנען דאווענען דאס איז א זייער ליבאוויטשע מעשה ווייל די ליבאוויטשער רעדן רעדן זיך איין מען דארף מאריך זיין אין דעם עקסטער אז מען קען עס אלס זאך צו לערנען א מענטש

פון דאס וואס נח האט נישט נאכגעמאכט קיינעם, פון דאס וואס ער איז געווען דער ערשטער וואס האט געבויט עפעס, בלייבט אויך א זכר, און דער זכר איז אז די די ביי יעדע איינער וואס הייבט אן צו בויען עפעס, יעדע איינער וואס לערנט זיך צו בויען עפעס, וואס לערנט זיך צו בויען, צו בויען זיין אייגענע נפש, אדער בויען אנדערע מענטשן, אדער בויען עפעס א מוסד, אדער בויען עפעס א ביזנעס, אדער בויען א משפחה. איז דא איז דא עפעס א א א תחילה וואס מ'דארף זיך לערנען צו בויען צו בויען די תיבה, ס'איז א גאנצע ס'איז א גאנצע חוש, ס'איז א גאנצע אומנות, ס'איז א גאנצע א גאנצע פאך, ביי די משכן האט מען געמאכט א גאנצע סערטש, מ'האט געזוכט איינער וואס ער קען בויען בצלאל וואס ער פארשטייט צו בויען און און די נח אויך האט מען געגעבן די גאנצע אינסטראקשענס, וויאזוי בויט מען די תיבה, וואס וואס טוט מען מיט די תיבה, ווי אזוי, וועלכע זייט, ווי לייגט מען די פענסטער, ווי לייגט מען די טיר.

אבער עס איז געווען אזא תיבה, די תיבה איז געבליבן, ס'הייסט עס איז געווען אמאל א מבול, די מבול איז אוועק געגאנגען, עס איז נאו מאר, נאו מאר מבול, שוין צוריק, עוד כל ימי הארץ, אלעס איז שוין צוריק נארמאל, עס איז נישטא קיין מער קיין מבול, עס איז נישטא קיין פראבלעמען, עס איז דא א פלייער, די וועלט פארט, אבער די תיבה, די תיבה איז געבליבן, עס איז נאכאלץ דא א תיבה, מענטשן גייען ארום אויף די הרי אררט, ווי ווערעווער דעט איז, און זיי פרעגן וואס איז די, וואס איז די פאני זאך, אזוי זאגט מען, אה, דאס איז די תיבה וואס נח האט געבויעט ווען עס איז געווען.

ער בויט א שיף, א שיף, אקעי, א שיף, א שיף איז א זאך וואס פארט אויף וואסער, סאו עס וועט קומען די מבול, אבער עס איז נישט משמע, עס איז משמע אז ער האט געבויט א, ער האט געבויט א הויז, ער האט געבויט א תיבה, עפעס א, עפעס אזא מין זאך. יעצט, אין די מבול איז געווען א שיף טאקע, ותנח, עס איז א גאנצע פסוק, ותרם התיבה מעל הארץ, ס'הייסט, עס איז געווארן אויס תיבה, עס איז געווארן א שווימעדיגע זאך, עפעס א שוועבעדיגע זאך, אזוי ווי רוח אלקים מרחפת על פני המים. יעצט, ווען די מבול האט זיך געענדיגט, ס'הייסט, שוין אוועק געגאנגען די סיבה פארוואס מ'האט עס געמאכט, איז די תיבה איז צוריק אראפ געפאלן, צוריק צוריק ס'איז ותנח התיבה ווייל דא רוהט רוהט יעצט די תיבה אזוי ווי נח נח רוהט די תיבה רוהט אויך ס'הייסט אפילו עס איז למעשה געווען די סיבה פארוואס מ'האט געמאכט די תיבה איז נישט פאר א רואיגע סיבה ס'איז א גרויסע רעש ס'איז געווען א מבול וואס האט זיך געטוהן אבער אין די ענד ס'איז ותנח התיבה און יעצט איז די תיבה געווארן אויס אויס שיף ס'איז נישט קיין שיף ס'איז ס'איז ליגט אויף די טאפ פון א בארג ערגעץ אין הרי אררט ס'איז א הויז ס'איז א בנין ס'איז געבליבן אויס שיף אויס מים אויס ס'איז א שווימעדיגע זאך וואס ווייסט נישט ווי ס'ליגט. סאו ס'איז א ס'איז א ס'איז א ס'איז א הויז ס'איז א בנין און די בנין פון נח איז איז געבליבן דאס איז די זכר ס'הייסט מ'זאגט זכרונות דערמאנט מען וגם את נח באהבה זכרת בהביאך את מי המבול ויזכר אלהים את נח איז דאס די טייטש פון זכרון אלעמאל ס'בלייבט איבער די די די נח וואס איז וואס איז א לכתחילה'דיגע זאך נישט א בדיעבד אה ווייל ס'איז דא א מבול. דארף מען בויען א תיבה יא טאקע ווען דורך דעם איז געקומען אבער אבער די תיבה דאס איז א זאך פאר זיך ס'איז נישט אזוי ווי איך וויל עס זאגן פאר די נמשל ווייל ס'איז מיר וויכטיג דא איז דא דא די ווארט וואס אסאך האבן גענומען פון די דימוי פון די משל פון די אימעדזש פון תיבת נח אה ס'איז דא די וועלט איז א מבול און די ישיבה אדער די כ'ווייס די רמב"ם'ס דימוי מ'דארף גיין אין מדבר אז מ'דארף גיין אין א תיבה און דא פארמאכט מען זיך ויסגור השם בעדו די אייבערשטער פארמאכט די טיר און געענדיגט און מ'באהאלט זיך פון די וועלט. איז למעשה, איז ס'איז אביסל א שאד אז מ'קוקט אלעס אן אזוי אזוי בדיעבד'יג, אזוי אזוי כאילו מ'דארף אוועקלויפן. ס'הייסט, ס'איז א גוטע זאך צו גיין אין די תיבה, ס'איז א גוטע זאך צו צו האבן א ישיבה, ס'איז א גוטע זאך צו זיין כולו דבוק אין די אייבערשטער, צו זיין כולו אזוי אין די מקווה, אזוי ווי ס'איז דא אזא אזא דין אויף די מבול איז אזוי ווי א מקווה, ס'איז א גוטע זאך אפילו אן א מבול איז עס א גוטע זאך, פארוואס?

און ס'איז גוט, מ'האט עס געשריבן, מ'האט עס געמאכט ווייל טאקע וועגן הנני משחיתם את הארץ, אבער למעשה איז איז עס א בנין, מ'דארף זיך טריי צו פאוקעסן אויף די לכתחילה'דיגע חלק דערפון, אויף די חלק וואס באמת דאס איז אלעס א טריק, אלע אלע אלע אלע פראבלעמען אין די וועלט זענען דאך נאר א נאר א טריק, ס'איז דאך נאר א בעלילה בא עליהן, דאס הייסט, ס'האט דאך געדארפט זיין א מבול, די אייבערשטער האט דאך שוין געוואוסט אז עס גייט זיין א מבול, און די אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל זיין אזוי ווי א וועלט, ס'זאל זיין, נח איז געווען דער ערשטער מייסד, דער מייסד פון די וועלט, וואס אלע מענטשן הייסן בני נח, אלע מענטשן וואס לעבן אין א סיוויליזעישאן, אלע מענטשן וואס האבן עפעס א בנין אין זיי. און און ער איז געווען דער ערשטער, ער איז געווען די די די בויער פון די פון די תיבה, און די תיבה איז אזוי ווי א משל, אזוי ווי די ערשטע די ערשטע הויז וואס מען האט אמאל געבויט, כ'ווייס נישט אדם הראשון צו האט געוואוינט אין א הויז אדער נישט, אבער די ערשטע וואס איך ווייס איז געווען נח. און און דאס איז דאס איז א לכתחילה'דיגע זאך, דאס איז גאר א גוטע זאך, און נוח האט געבויט א א תיבה. און די זעלבע זאך וואס נח האט נוטע געווען א כרם, דאס הייסט, דאס קען מען נאך מרחיב זיין אין פארשידענע וועגן, אבער און ס'איז אויך אויך דא איז געשען א פראבלעם, ס'איז כאילו עס איז געווען אין דעם א חטא, און ס'איז זייער אינטערעסאנט, און מ'דארף מ'דארף זייער מדייק זיין אין דעם, און אפשר האב איך שוין גערעדט וועגן דעם, אבער מ'דארף מדייק זיין דא, דאס הייסט

את האלהים התהלך נח. נח האט געגאנגען מיט די אייבערשטער, ער האט געמאכט א וועלט צוזאמען מיט די אייבערשטער, ער האט געמאכט, ער האט אנגעהויבן, דאס הייסט די די אמת'דיגע שורש פון די כאילו צווייטע בריאה, פון די כאילו צווייטע מעשה בראשית וואס איז וואס איז נאך די מבול, איז די אמת די תיבת נח. און די תיבה איז געווען אזוי ווי מען קען עס רופן אזוי ווי א עיבור, אזוי ווי די וועלט, די נייע וועלט, אזוי ווי אזוי ווי פאר די אייבערשטער באשאפן די וועלט איז געווען א כביכול א בחינת עיבור, עס איז געווען תוהו ובוהו, פון דעם פון פון עפעס א זאך איז געווארן א וועלט, די זעלבע זאך פון פון פון פרשת נח, פון די נח די נח און זיינע קינדער זענען געווען אזוי בעיבור אזוי ווי כאילו אין טיארי אזוי ווי אין א אין בינה אין די אין די מבול אין די תיבה, און שפעטער זענען זיי ארויסגעקומען צא אייבערשטער געזאגט צא די די פסוק איז זיך אמאל איז איז א פסוק פון בירט. א גאנצע ס'געווען א גאנצע א גאנצע פלא צא אתה וואס מען קען חזל זאגן האט געדארפט ווען מען וואלט נישט געהייסן וואלט מען נישט געדארפט ארויסגיין. און די פסוק וואס ס'לערנט אונז אז די תיבה איז נישט געווען סתם עפעס א המצאה עפעס א גלגל הצלה בעלמא. און דעמאלטס אקעי איז אויס מבול גייט מען אויך אליינס ארויס וואס דארף מען א גאנצע א גאנצע ציווי א גאנצע פסוק א גאנצע נישט נאר די פסוק די גאנצע המשך הפרשה איז א גאנצע אזוי ווי מען שטעלט אוועק די גאנצע זאך וויאזוי מען גייט ארויס פון די תיבה וויאזוי מען טרעפט אויס ס'דא א ציווי ס'דא א מאמר השם אזוי איז דא א מאמר השם. אויף עשרה מאמרות שנברא בו העולם, איז דא א מאמר צא אתה מן התיבה, דאס הייסט, אקעי דו קענסט געבוירן ווערן, גיי גיי ווער געבוירן פון די תיבה, און ווערט מיט דיך געבוירן א גאנצע די וועלט וואס דו האסט געמאכט, וואס די תיבה, וואס אלעס דיינע קינדער, און וואס ס'געשעהט דא איז, אז ס'איז אזוי ווי מקביל, ס'איז אזוי ווי די ענליכע, אסאך ענליכע זאכן וואס איז געשעהן אין די ערשטע מאל געשעהט אין די צווייטע מאל, און די צווייטע מאל איז עס אנדערש, דאס הייסט, די אייבערשטער זיי קומען ארויס און די אייבערשטער. און אזוי וואס איך געדענק און די אייבערשטער זאגט זיי אן מצוות אזוי ווי פאר אדם הראשון האט די אייבערשטער אנגעזאגט מצוות און וואס צו טון און וואס נישט צו טון און ער זאגט דא און און עס איז זייער אינטערעסאנט וויכטיג אז די אייבערשטער זאגט אן אביסל פארקערט פון אדם הראשון דאס הייסט אדם הראשון האט די אייבערשטער געזאגט ער קען עסן כל עץ הגן און נישט פון דעם דא האט ער געזאגט קענסט עסן פון אלעס בעיסיקלי דאס הייסט דא אסאך חקירות וואס פארוואס עס איז מותר געווארן צו עסן פון בהמות און אנדערע זאכן

אך מיינט א לאפוקי, ס'הייסט, איך האב דיר געגעבן די גאנצע וועלט, אלעס איז מותר, אלעס איז דיינס יעצט, אבער זאלסט נישט מיינען וועגן דעם קענסטו זיין אזוי ווי קין און הרג'ען הבל, און נישט וועגן דעם קען, דאס איין זאך בלייבט דאך אז די מענטשן, די אנדערע מענטשן דארפסטו מכבד זיין, ס'הייסט דאס, דא, דא ווערט עס א זייער א מענטשליכע וועלט, פונקט אזוי ווי אויב פריער האט מען עס געווען די אייבערשטער דארפסטו מכבד זיין, די אייבערשטער איז בוים כדי עץ הדעת, והייתם כאלהים, דו ריר נישט אן צו געטליכקייט, ריר נישט אן צו גאט. דא שוין נישט דא די שאלה פון ריר נישט אן צו גאט, ס'איז דא א שאלה ריר נישט אן צו א צווייטע מענטש, ווייל דא דאס איז א וועלט וואס מענטשן האבן געמאכט, און ריר נישט אן די צווייטע מענטש, איז פונקט אזוי בצלם אלהים הוא עשה את האדם, די די בנין וואס מענטשן מאכן דאס איז א צלם אלהים, און דאס דאס טארסטו נישט אנרירן, איז לאמיר נאר נאר ענדיגן מיט די כרם, און די כרם, א כרם פון נח איז, מ'קען סתם, מ'קען מיט דעם צוריק לערנען אז די עץ הדעת איז געווען א שטיקל א כרם. אבער די ווארט פון א כרם איז געווארן א וויין, ער איז געווארן שיכור, עס איז געווען א פראבלעם מיט דעם, אבער וויין איז אזא סארט זאך, וויין איז א איז א איז א זייער אינטערעסאנטע שילוב פון פון פרשת בראשית און פרשת נח, עס הייסט וויין, איך ווייס נישט אויב אדם הראשון האט געהאט וויין, עס שטייט מלאכים האבן אים געגעבן וויין, אבער עס איז דאך נישט געוואקסן נאכנישט, עס נעמט צייט, עס דארף עס דארף עס דארף פערמענטן, און די פערמענטן איז דאס מאכט די אייבערשטער, עס מאכט נישט די מענטש,

ס'דא זאכן וואס איז משמח אנשים משמח יין ישמח לבב אנוש עס דא לחם לבב אנוש זאכן א מענטש ארבעט ער האט געמאכט ער האט זיך מכפר געווען אויף די חטא אדם הראשון ער האט געמאכט ברויט ער איז זייער פרייליך ס'דא זאכן וואס די אייבערשטער איז פרייליך ישמח השם במעשיו די אייבערשטער האט געמאכט א וועלט איז זייער געווען פרייליך וירא אלהים את אשר עשה והנה טוב מאוד וויין איז די זאך וואס אונז מאכן צוזאמען, עס הייסט ווייל דער מענטש האט עס געמאכט, ויטע נח ויטע כרם, האט דער אייבערשטער געזאגט איך קום, איך וועל דיך צוהעלפן, איך וועל דיך אריינגעבן עפעס א מער געשמאק אין דיין וויין, וואס די טעם פון די וויין, די שמחת הלב וואס עס מאכט, און די שיכור וואס עס מאכט, דאס איז אזוי ווי די אייבערשטער זאך. און דאס איז געווען נח, נח איז געווען דער ערשטער, דער ערשטער וואס האט געמאכט קידוש אויף די וועלט, ער האט געזאגט, ער האט געטרינקען וויין כדי צו. צו ווייזן די די שותף פון מעשה בראשית, די אדם הראשון האט נישט געטרינקען ווייל ער האט געטרינקען די ראנג וואן, עץ הדעת, איך ווייס נישט, אבער נח איז געווען דער וואס האט געמאכט קידוש און געמאכט א שותף פון מעשה בראשית, און דאס איז די די עיקר ענין פון פרשת נח וואס איך האב געוואלט ארום רעדן און וואס איך פרוביר אויך צו טון, איז צו צו בויען עפעס, צו בויען זאכן און זיך ארויסגיין, ס'איז א התקדמות, ס'איז דא אין דעם אסאך סכנות, כל עוסק, כל העוסק בבנין מתמסכן, זאגן חז"ל, יעדע מאל א מענטש. פרובירט צו ווערן מאכן א בנין איז דא סכנות דא גבורות אלעמאל ווייל ער הייבט אן צו רעכענען עפעס אלעס דארף זיין פונקטליך יעדע זאך דארף זיין פונקטליך יעדע זאך וואס האט נומבערס איז גבורות איז אלעמאל איז דא צו ווייניג צמצומים מען דארף מער געלט איז דא א חכם דארף רעכענען פלאס מיינוס צו שטימט די בעלענס שיעט אדער נישט אבער אבער אין די ענד איז פון דעם ווערט פון דעם ווערט די גאנצע וועלט און מען האקט אסאך מאל אויף די ערשטע נח האקט מען ווייל אזוי ווי אזוי ווי די ערשטע וואס האט געמאכט אסאך זאכן האקט מען אויף איהם מען האט פארגעסן די צווייטע אסאך מאל ווערט ער ווערט ער די גרויסע גיבור ווייל ער האט זיך שוין געלערנט פון וואס דער אברהם אבינו אברהם אבינו האט געוואוסט וועגן נח ער האט זיך געלערנט פון זיינע טעותים סאו יא עס איז זייער גרינג צו האקן אויף נח אבער מען דארף אים אסאך מכבד זיין פאר טרייען פאר זיין דער ערשטער וואס האט געבויט האט געבויט א תיבה און האט געבויט א קרן און שפעטער קען מען מאכן בעסערע און מען קען מאכן אפילו מיינוס זיינע מיסטעיקס אדער מיינוס די מיסטעיקס זענען אינהערענט אין אין זיין דער ערשטער איינער דער ערשטער ער האט דאך נישט געוואוסט ער האט דאך נישט געוואוסט וויאזוי מען היט זיך אז מען איז שיכור נישט געוואוסט די אלע זאכן אבער עס הייסט עס איז נישט קיין חטא אז נח האט געווארן שיכור ווייל ס'איז א מעשה אז ער איז געווען די ערשטע שיכור, ער האט נישט געוויסט אז ס'געשעהט אזוי, אבער די צווייטע מאל וועט מען עס קענען מאכן, באט נח באקומט די קרעדיט, נח'ס קרעדיט איז אז אלע זענען בני נח, סאו ס'איז א מורדיגע כבוד, נח איז די ערשטע און ער האט געמאכט די תיבה, און אונז גייען אויך זיין די ערשטע און די צווייטע און די דריטע, זאגן א ברכה ויברך אותם, און מען מאכט קידוש און א גוטן שבת, און אסאך גרויסע בנינים און אלע מיני גוטע זאכן.